מלכים א' פרק י', אין דעם פרק לערנען אונז ווייטער די גדלות פון שלמה המלך, בעיקר דאס וואס אלע מלכים ארום און ארום האבן אזוי מכבד געווען, די ערשטע מעשה וואס אונז לערנען וועגן דעם, די איינציגסטע מעשה באמת, איז די מעשה פון מלכת שבא, מלכת שבא, א מחלוקת, די גמרא זאגט אז מלכת שבא מיינט די קעניג פון שבא, נישט א מלכה, אנדערע לערנען עס מיינט יא, עס איז געווען א פרוי א מלכה פון שבא, שבא איז א פלאץ אין כ'ווייס אין אפריקע, זי האט געהערט פון שלמה. די געט שומעת את שמע שלמה זי געקומען אויסטשעקן זען לנסותו בחידות ס'הייסט לכאורה אויספרעגן דברי חכמה זען צו ער איז טאקע אזוי קלוג ווי מען האט געהערט אין די נייעס איז זי געקומען ירושלים זי קומט ווי א מלכה מיט א גרויסע חיל כבד מיט א גרויסע מיליטער מיט א גרויסע עולם מיט בשמים מיט גאלד מיט טייערע שטיינער דאס זענען געווען זאכן וואס אין שבא זענען געווען שטייט אין מען זעט פארשידענע פלעצער דארט איז געווען בשמים און ס'איז געווען גאלד ממילא האט זי מיטגעברענגט פון איר לאנד וואס איז דא דארטן. איז זי געקומען צו שלמה המלך, האט אים געפרעגט אירע אלע שאלות, אלע שאלות און חכמות, יא, און האט איר אלעס געענטפערט, ויגד ויגד לה שלמה את כל דבריה, האט איר פארענטפערט אלע אירע קשיות, זי האט געפעסט די טעסט, און עס איז נישט געווען קיין שום דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה האט איר אלץ פארציילט אלע חכמות וואס זי האט געפרעגט, און זי האט געזען. יא, אז ס'איז טאקע אזוי, זעהן זיין חכמה, נישט זיין חכמה, זיין זיין רייכקייט, זיין הויז, ווי ס'מאכט מען עסט דארט, די עבדים, די משרתים, די קליידער וואס זיי גייען, די וואס ער טרינקט, די עולות וואס ער ברענגט אין בית המקדש, בקיצור, אז זי איז מורא'דיג נתפעל געווארן, זי האט נישט לא היה בה עוד רוח, נישט געהאט קיין מוט, ס'הייסט ס'איז געווען, יא, ס'איז טאקע אזוי, האט זי געזאגט, יא, אמת, ס'איז געווען די זאך וואס כ'האב געהערט, ווי גרויס דו ביסט און ווי קלוג דו ביסט, כ'האב נישט געגלייבט. ביז כ'האב געזען האב איך געזען נישט דאס איז אמת געווען נאר מ'האט מיר נישט געזאגט אפילו האלב פון וויפיל ס'איז אמת, ס'הייסט ס'איז אזויפיל אמת צוויי מאל אזויפיל ווי כ'האב געהערט, דו דו האסט מער חכמה און מער גוטסקייט מער ווי כ'האב געהערט, און זי זאגט אשרי אשרי אנשיך וואויל זענען די מענטשן וואס שטייען פאר דיר וואס הערן דיין חכמה און זי גיבט אים א ברכה, די אייבערשטער האט דיך געגעבן על כסא ישראל, ס'האט די אייבערשטער דיך געגעבן ווייטער א מלכות. און זי האט געגעבן פאר די מלך הונדערט צוואנציג ככר זהב אסאך בשמים נישט געווען לא בא כבושם הזה און כ'זען די לשון לא בא כבושם הזה פאר אזויפיל בשמים ווי מלכת שבא האט געברענגט פאר ירושלים איז נישט געווען קיינמאל געקומען אזא גרויסע שיפמענט פון בשמים און גאלד און אנדערע זאכן וואס מ'האט געברענגט חירם האט אויך געברענגט דאך אונז האבן געלערנט פריער ס'איז געווען שיפן פון חירם וואס פלעגן ברענגען עצי אלמוגים אויך פון אופיר אויך אפשר נעבן שבא און אסאך מקומות רחוקים וואס דארט איז דא שיינע זאכן. נאך נישט געווען, נישט געווען אזא זאך אז מ'האט געמאכט פון דעם שיינע עצי אלמוגים, מ'האט געמאכט פון דעם כינורות און נבלים, געמאכט כלי שיר, מ'האט געמאכט א מסעד, ס'הייסט אזוי ווי א פלאר מיין איך, זאגט רש"י פאר די בית השם, פאר די בית המלך, בקיצור, מלכת שבא האט ער געגעבן וואס זי האט געבעטן, רש"י זאגט ס'מיינט ער האט איר געענטפערט אלע שאלות, זי האט אים געגעבן וואס זי האט אים געברענגט מתנות, יא, ער האט איר געגעבן זאכן וואס איז דא אין ארץ ישראל, מ'האט עקסטשעינדזשד גיפטס אזוי, און זי איז אהיים געגאנגען, דאס איז איין זאך, חוץ פון דעם זעה רעכנט אויס דער פסוק, ס'איז געווען אזויפיל גאלד הונדערט. זעקס הונדערט און זעקס און זעכציק ככר זהב פלעגט קומען יעדע יאר דאס איז חוץ פון ביזנעסן וואס מ'פלעגט מאכן און ער האט געמאכט צוויי הונדערט צינה ס'הייסט צינה הייסט אזעלכע פאנצערס כ'ווייס נישט צו ס'געווען ממש א פאנצער ס'איז שווער צו גלייבן אז א פאנצער פון גאלד איז עפעס ווערט פאר מלחמה אבער ס'איז געווען אפשר א סימבאלישע פאנצער עפעס א וועג צו ווייזן זיין רייכקייט יעדע איינס איז געווען זעקס צוויי הונדרעט צינה פון זהב שוחט נאך דרײַ הונדערט מגינים, א מגן א צינה זאגט רש"י איז א מגן וואס גייט מער ארום פון אלע דריי זייטן, א מגן איז נאר פון איין זייט, עכ"פ אנדערע מיני אזעלכע שילדס געמאכט פון גאלד, און די אלע זאכן האט ער געלייגט אין דעם בית יער הלבנון וואס מ'האט געלערנט פריער וועגן, חוץ דעם האט ער געמאכט א שטול, די כסא פון שלמה המלך איז אויך געווען צוגעדעקט פון גאלד, ס'האט געהאט זעקס טרעפ, טרעפלעך ארויף. פון אויבן איז געווען אזוי רינדעכיג, עס האט געהאט עפעס אזעלכע ידות, עס הייסט הענטעלעך פון ביידע זייט זיצן, אויף צוועלף לייבן איז געווען, ס'הייסט זעקס, יעדע זעקס פון די זעקס טרעפ אויף ביידע זייטן איז געווען א א לייב, האט ער אויך געמאכט פון גאלד, האט עפעס א שיינע אויסגעצירטע לייב, עס איז נישט געווען אזא זאך, קיין איין מלך האט נישט געהאט אזא שיינע שטול. און די פסוק רעכנט אויס ווייטער וויפיל גאלד האט ער געהאט, יעדע אלעס וואס ער האט געטרינקען איז פלעגט מען טרינקען פון גאלד, אלע כלים וואס איז געווען אין די בית יער הלבנון איז געווען פון גאלד, זילבער אפילו איז געווען ווערט גארנישט אין זמן פון שלמה, אלעס איז געווען גאלד, זילבער גארנישט, יעדע דריי יאר פלעגט קומען א שיף, פון תרשיש ווייטער איינע פון די פלעצער דארט ס'פלעגט קומען פלעגט מיט ברענגען גאלד און זילבער און נאך א זאכן שנהבים קופים תוכיים כ'מיין אפשר מאנקיס און פעראטס שיינע עקזאטישע חיות וואס איז געווען בקיצור אלע מלכים פון די וועלט האבן געהערט וואס א גרויסע עושר האט שלמה און וואס א גרויסע חכמה האט שלמה אלע פלעגן קומען בעטן חכמות פון אים יעדער איינער האט געברענגט זיין גיפט א כסף זהב קליידער נשק ס'הייסט געווער בשמים פערד בקיצור. און ער האט צוזאמגערעכנט אז צוזאמגעשלעפט אזויפיל פערד, ער האט געהאט טויזנט פיר הונדרעט רכב און צוועלף טויזנט פרשים, האט ער געלייגט דארט אין די ערי הרכב, וואס איז געווען א חלק אין ירושלים, אין דברי הימים ווערט אויסגערעכנט מער פונקטליך וואו איז געווען וואס. בקיצור, זילבער אין זיינע צייטן איז געווען ווערט אזוי ווי שטיינער, און ארזים, דאס הייסט עס איז געווען די ספעציעלע העלצער וואס מען האט געברענגט פון לבנון, איז געווען ווערט אזוי ווי שקמים, אזוי ווי פשוטע העלצער וואס האט זיך געדרייעט. און ער האט געברענגט, ער האט געמאכט נישט נאר האט ער געמאכט אסאך פערד פאר זיך, נאר ער האט געהאט אויך א ביזנעס פון פערד, ער פלעגט ברענגען סוסים פון מצרים, און זיי פלעגן פארקויפן פאר אלע אנדערע לענדער פאר מלכי החתים פאר מלכי ארם ס'הייסט מלכים וואס זענען מער מזרח האט ער פארקויפט די סוסים און ס'שטייט אפילו די פרייז הונדערט פופציג כסף הונדערט פופציג האט די שקלים איך ווייס האט געקאסט א פערד און זעקס און סארי און זעקס הונדערט קאסט א מרכבה ס'הייסט מרכבה פון פיר פערד א סעט הונדערט פיר מאל הונדערט פופציג קומט אויס זעקס הונדערט דאס איז געווען די סארט דאס איז געווען די ביזנעס פון שלמה המלך איז עד כאן גדולת שלמה.